דער קולטור קאמיטעט האט באשלאסן צו געבן דעם היינטיגן אוונט אזא כאראקטער אין וועלכן עס זאלן קומען צום ווארט די אור-אייניקלעך, ליטערארישע אור-אייניקלעך, פונעם אומפארגעסליכן שרייבער, וועלכע האבן געליינט, געלערנט און זענען גוט באקאנט מיט די שאפונגען זיינע און מיט'ן גאנצן מהות פון זיין ליטערארישער ירושה. רבקה אויגנפעלד, חנה גאנשאר, רייזל קענדיפ און מינדי שפיגל זענען קינדער פון אידישע היימען אין וועלכע די שאפונגען פון שלום עליכם זענען אנגעלייגטע בני בית. זיי האבן אויך געלערנט אין די היגע אידישע שולן אין וועלכע זיי האבן באגעגנט די העלדן פון שלום עליכם יאר איין יאר אויס, און שליסליך לעבן זיי זיך איצט אויס אלס יונגע פרויען אין אן אינטעלעקטועלע און קולטור וועלט וואס איז נאענט צו די אוצרות פונעם שרייבער, וועלכן זיי צוזאמען מיט אונז וועלן היינטיגן אווענט דערמאנען, באעהרן, און פרובירן ארויסברענגען א טייל פון זיין אונזער אמאליגער וועלט. דעם אראלן מאנטאזש זעכציק יאר נאך דער פטירה פון שלום עליכם האט צונויפגעשטעלט און באארבעט איסר סערלין, וואס איז נישט קיין פנים חדשות ביי אונז אויף דעם געביט. מיר ווילן אויך דערמאנען אז אבא איגלפעלד האט שטארק געהאלפן די פיר יונגע דאמען ביים באארבעטן און צוגרייטן דעם דאזיגן מאטעריאל. קיין איין אידישער שרייבער איז נישט געווען אזוי שטארק פארבונדן מיטן פאלק ווי שלום עליכם. דער בעסטער באווייז דערצו איז וואס דאס פאלק האט געשאפן פילצאליגע לעגענדעס, וועגן דעם דאָזיקן שרײַבער. וויפֿל קלוגע, גלענצנדיקע פֿאָלקס-מײַנסעס ווערן פֿאַררעכנט אַלס שלום-עליכמס שאַפֿונג, און פֿאַרקערט, וויפֿל שלום-עליכמס געניאַלע דערציילונגען ווערן דערציילט ווי פֿאָלקס-מײַנסעס, נישט אָנגעבנדיק אָדער נישט וויסנדיק, ווער עס האָט זיי געשאַפֿן. שלום-עליכם איז געווען אַ טיף-ערנסטער שרײַבער, הגם אַ טייל פֿריִערדיקע, קריטיקער האבן געטראכט אז זיינע ווערק זענען אויבערפלאכליכע און נישט ערנסטע, און ווי עס האט זיך אמאל אויסגעדריקט שין ניגער אז שלום עליכם'ס ווערק שטייען אינמיטן צווישן קונסט און פארוויילונג. און ווייטער זאגט ניגער, אין די ערשטע יארן אלס גאנצע מאכן די ווערק שלום עליכם'ס אויסער אפאר אויסנאמען דעם איינדרוק, פון פעליעטאנען. ווי מיר ווייסן שוין היינט האט דער קריטיקער פון אונזערע קלאסיקער שין ניגער שפעטער געביטן זיין מיינונג וועגן שלום עליכם און זיין ליטערארישע ירושה וועלכער האט באצויבערט ליינער פון כמעט אלע פעלקער. וואס ווייטער מען האט זיך באקאנט מיט די שאפונגען פון שלום עליכם אלץ בולטער האט מען אנגעהויבן צו באמערקן זיין טיפקייט וואס איז איבערגעדעקט מיט געלעכטער. א טרויער וואס ווערט באגלייט דורך א געשריי אדער געוויין איז לייכטער צו אנטדעקן און אויפצונעמען ווי א טרויער וואס איז באגלייט מיט א שמייכל און אפילו מיט א הילכיגן געלעכטער. מען דארף פארמאגן א גוט אויג און א גוטן געהער כדי צו באמערקן און אויפנעמען אזוין דינעם טרויער, וואס שמייכלט פיקחות'דיג פון זיך אליין. שלום עליכם'ען דארף שוין קיינער נישט אננעמען, ער איז געווארן א קנין האומה, א קנין העולם. דאס פאלק האט אים שוין אקצעפטירט דורך דעם וואס מען האט אים שטארק געליינט און מען ליינט אים ווייטער און מען וועט אים ווייטער ליינען און מען לאכט און מען האט הנאה. מיט וואס שטייגט שלום עליכם איבער אלע הומאריסטן פון דער וועלט ליטעראטור? טאקע מיט דעם גרעסטן חסרון אין גענזעפיסלעך זיינעם, פון עקספלאדירן געלעכטער ביי אלעמען, אפילו ביי די שטארק ערנסטע פארפאנצערטע מבינים פון שלום עליכם. שמייכלט מען נישט, מען שטויסט זיך נישט אן, נאר מען קומט אריין דירעקט אינעם לאך לאנד, וואו מען לאכט ווייל מען דארף, מען מוז לאכן, ווייל עס לאכט זיך פון זיך אליין, ווייל עס זענען נישטא קיין שום דאמבעס וואס זאלן אפהאלטן דאס דאזיגע געלעכטער. און ער לעבט צווישן אונז, און ער וועט תמיד לעבן און זיין, און זיין פריש, הגם פיזיש איז ער פון אונז אוועק,

האט דער יונגערמאן, יונגערמאן געפרעגט מיט גרויס יראת הכבוד. שלום עליכם האט אים דערלאנגט די האנט. איך קוק שוין לאנג ארויס אויף דעם מאמענט, האט דער יונגערמאן געזאגט און א קוש געטאן שלום עליכם'ען די האנט. איר זענט דאך אונזער טרייסט. איר פארזיסט אונז די ביטערקייט פונעם גלות. אפגעזאגט. זיך שיר נישט צעוויינט און איז מיט גיכע טריט אַוועק. די דאָזיקע צוויי חסידישע יונגעלייט, ווי אַלע אַנדערע פון זייער סגל, וואָס האָבן זייער טרייסט, האָפענונג און שכר פאַר דעם שווערן לעבן אויף דער וועלט געזוכט אין די פרומע ספרים, האָבן אָבער צו דעם אויך צוגעגעבן די כתבים פון שלום-עליכמען, וואס האט זיי די פרייד און טרייסט געגעבן גלייך אויף אן ארט. דעריבער איז שלום עליכם געווען אזוי גערירט פון אט דער סצענע, און האט דעם דאזיגן עפיזאד געטראגן אין זיכרון ווי איינע פון זיינע בעסטע שריפטשטעלערישע באלוינונגען.
עס איז נישט קיין צופאל

אבער שיין און פול מיט ליבע באמאלן דורך זייער באליבטן שרייבער. זיין צוגעבונדנקייט צום פאלק און קידער-ווידער מיט די מיוחסים האט שלום עליכם אויך באפעסטיגט אויף נאך זיין טויט. אין דעם ערשטן פונקט פון זיין צוואה האט ער פארזאגט, וואו איך זאל ניט שטארבן, זאל מען מיך באהאלטן נישט צווישן אריסטאקראטן, מיוחסים אדער גבירים, נאר גראד צווישן פראסטע אידן ארבעטער, מיטן אמת'ן פאלק, אזוי אז די מצבה וואס מען וועט דערנאך אוועקשטעלן אויף מיין קבר זאל באשיינען די איינפאכע קברים ארום מיר, און די איינפאכע קברים זאלן באפוצן מיין מצבה,

מיר ברענגען דא היינט פאר אייך א קליינעם טייל פון שלום עליכם'ס רייכער שאפונג. נישטא נאך איינער צו שלום עליכם'ן וואס האט אזוי ליב געהאט קינדער, און וואס די קינדער צאלן אים אפ מיט דאס זעלבע. ס'איז אן ספק אז זינט דאס דערשיינען פון זיין קינדער-דערציילונג דאס מעסערל אין אנהייב פון זיין שעפערישן וועג, ביז צו זיין מאטל פייסי דעם חזנ'ס, אויף וועלכן ער האט געארבעט ביז די לעצטע טעג פון זיין לעבן, איז ער געווען דער באליבסטער שרייבער ביי אידישע קינדער. און עס איז קיין וואונדער ניט, קיין איינער פון די אידישע קלאסיקער און אנדערע מחברים האט אזוי פיל ניט געשריבן פון קינדער און פאר קינדער ווי שלום עליכם. ער האט די אידישע קינדערלעך

דעריבער איז אים אַזוי נאָענט געווען די קינדערישע וועלט, זייערע פֿאַנטאַזיעס און שטרעבונגען, און מיט זײַן שרײַבן האָט ער זיי פֿאַרשאַפֿט אָן-אַ-שיעור פֿרייד און זיי געהאָלפֿן שאַפֿן אַ שענערע וועלט פֿאַר זיך. וועלן מיר טאַקע אָנהויבן אונדזער פּראָגראַם מיט אַ קאַפּיטל פֿון מאָטל פּייסי דעם חזנס, לאָנדאָן, פֿאַר וואָס ברענסטו ניט?
זינט איך לעב בין איך נישט געווען אויף אזא יריד ווי אין לאנדאן. נישט אין לאנדאן איז א יריד, נאר לאנדאן אליין איז א יריד. ס'קלאפט און ס'קלינגט און ס'פייפט און ס'טראסקעט. און מענטשן? מענטשן אזוי ווי מאן אזוי ווי מורעשקעס. פון וואנען האבן זיך גענומען אזוי פיל מענטשן? און וואוהין לויפן זיי? הפנים זיי זענען הונגעריג אדער זיי האלטן ביים אוועקפארן? אניט וואס דארף מען זיך אזוי שטופן, שלאגן זיך מיט די עלנבויגנס, אומווארפן א מענטשן און טרעטן אים מיט די פיס? איך רעד פון פיניען. אונזער חבר פיניע, אויב איר געדענקט, האט א נידעריגע ראיה. דערצו האט ער א טבע, ער האלט דעם קאפ ארויף און פלאנטערט מיט די פיס. א פארטראגענער מלאך. דעם ערשטן ברוך הבא האט ער געכאפט אויף דער באן. מיר זענען נאר ארויסגעקראכן פון וואגאן האט זיך שוין געטראפן אן אומגליק, דער ערשטער איז ארויסגעפלויגן, פיניע, איין הויז פארקאטשעט, איין זאקע אראפגעלאזט, דאס האלדזטיכל פון יענער זייט, אזוי ווי תמיד. איך האב נאך פיניען קיינמאל נישט געזען אזוי האפערדיג, ער האט געברענט ווי אויף פאקן. ער האט אנגעהויבן שיטן מיט מאדנע ווערטער ווי זיין שטייגער איז לאנדאן, ענגלאנד, דיזראעלי, באקל, ציוויליזאציע, ס'איז אוממעגליך געווען אים איינצושטילן. עס האט נישט געדויערט קיין צוויי מינוט איז אונזער חבר פיניע שוין געלעגן אויף דר'ערד און מענטשן האבן געשפאנט איבער אים ווי מען שפאנט איבער א שייט האלץ. א גליק וואס זיין ווייב טייבל האט געמאכט א געוואלד, פיניע וואו ביסטו? האט זיך מיין ברודער אלי' געגעבן א ווארף און האט אים ארויסגעשלעפט א צעקנעטשטן און אן אפגעבלאקעוועטן ווי אן אלטן קאפעלוש. דאס איז געווען נומער איינס. דעם צווייטן פסק האט ער געכאפט דעם זעלביגן טאג אין שטאט, און דווקא אויף דער אידישער גאס וואס מען רופט זי מיט א מאדנעם נאמען ווייטטשעפל, דארט וואו מען פארקויפט פיש און פלייש, סידורים, ציצית, עפל, קוואס, פייפלעך, פעפער, שטריק, שטיקלעך הערינג, טליתים, לימענעס, אייער, גלעזלעך, טעפּ, קאַלאָשן, פּונקט דאָס אייגענע וואָס בײַ אונדז זאָל פֿעלן אַ האָר. אַפֿילו בלאָטע, אויך ווי בײַ אונדז. און שמעקן, שמעקט אויך ווי בײַ אונדז, אַ מאָל נאָך ערגער. מיר האבן זיך דערפרייט אז מיר האבן דערזען דעם ווייטשעפל. פיניע האט זיך שוין צופיל דערפרייט. בארדיטשעוו! האט ער זיך צעשריען. געוואלד, אידישע קינדער! מיר זענען נישט אין לאנדאן! מיר זענען אין בארדיטשעוו! אוי, האט ער געכאפט א בארדיטשעוו, איך האב געמיינט מען וועט אים דארפן אוועקפירן אין שפיטאל. פון דעמאלט אן לאזט אים טייבל נישט גיין איבער לאנדאן אליין אפילו א טראט. איך קוק אויף דעם ווייטשעפל און טראכט מיר, רבונו של עולם, אז אין לאנדאן איז אזוי היינט וואס קאן שוין זיין אין אמעריקע? רעדט זשע מיט ברכה'ן, זאגט זי אז לאנדאן וואלט געמעגט פארברענט ווערן נאך איידער מיר זיינען געקומען. פון דער ערשטער מינוט וואס מיר זיינען געקומען קיין לאנדאן האט מיין שוועגערין ברכה געווארפן אן אומחן אויף דער שטאט סכנות. ס'איז דען א שטאט? זאגט זי, ס'איז נישט קיין שטאט, ס'איז א גיהנום. עס וואלט געמעגט קומען אויף איר א שריפה נאך פאראיארן. אזוי זאגט ברכה, און מיין ברודער אלי' פרואווט פארענטפערן די שטאט, זוכן מעלות, נאר עס העלפט אים ווי א טויטן באנקעס. ברכה הערט נישט אויף צו שיטן פעך און שוועבל אויף דער שטאט און ווינטשעווען

אונז איז דווקא געפעלן אט דער טומל וואס ס'טומלט, און דעם קאכעניש וואס ס'קאכט. איר ווייסט דאך שוין אז מיר זוכן א קאמיטעט אין לאנדאן. געפינען אין לאנדאן א קאמיטעט איז פונקט ווי אין א וואגן שטרוי א נאדל. נאר ס'איז דאך אבער דא א גאט אויף דער וועלט. גייען מיר איינמאל אזוי איבערן ווייטשעפל, פארנאכטליך איז דאס געווען, דאס הייסט נישט פארנאכט נאר בייטאג, אין לאנדאן איז נישטא נישט קיין בייטאג נישט קיין אינדערפרי, אין לאנדאן איז שטענדיג פארנאכט.

דאס מיינט ער מיך. מיר איז דאס דווקא געפעלן וואס ער רופט מיך בחור'ל און מיינט אז איך בין שוין בר מצוה.
ארויפגעדראפעט זיך מיט אים אין דער פינסטער אויף די טרעפ, זענען מיר אריין אין א פינסטער חדר'ל, אנגעפאקט מיט קליינע אויסגעדארטע קינדער, און אנגעפילט מיט א געדיכטן ריח פון געפרייטע פיש. קיין מנין איז נאך נישט געווען, עס האבן נאך געפעלט זיבן. דער איד האט אונז געבעטן זיצן, און אליין האט ער געגעבן א שפרונג אויף דער גאס, טאמער וועט ער כאפן נאך א צוויי אידן. ער האט געגעבן עטליכע שפרונגען ביז ער האט צונויפגעשלאגן א מנין. איך האב מיך דערווייל באקענט מיט די אויסגעדארטע קינדערלעך, און געכאפט א קוק אין אויוון. דארט האבן זיך געפרייט די פיש. ביי אונז אינדערהיים זאגט מען געפרעגלט, דא דארף מען זאגן געפרייט. כ'ווייס נישט פארוואס. אפשר דערפאר ווייל די פיש פרייען זיך בשעת מען פרעגלט זיי. סיי ווי סיי, זענען געפרייטע פיש גארנישט אזוי שלעכט ווי מיין שוועגערן ברכה מאכט דעם אנשטעל. ווען מען גיבט מיר איצט א שטיקל געפרייטע פיש וואלט איך זיך מחיה געווען. איך מיין אז ברכה אליין וואלט זיך אויך נישט אפגעזאגט. מיר האבן אלע א גאנצן טאג כמעט געפאסט. מיר לעבן שוין עטליכע טעג מיט א שטיקל הערינג און מיט רעטעך. אין ווייטשעפל קריגט איר א גוטן שווארצן רעטעך. דער איד וואלט געטאן א שכל ווען ער בעט אונז מיר זאלן בלייבן מיט אים עפעס נעמען אין מויל אריין. הפנים ער הייבט נישט אן צו פילן אז מיר ווילן עסן. פון וואנען ווייס איך דאס? מחמת וויבאלד מיר האבן אפגעדאווענט מנחה און ער האט אפגעזאגט דעם קדיש,

און מיט דער אַנדערער האַנט האָט ער אונדז דערציילט פֿונעם קאָמיטעט עפּעס זײער נישט קײן פֿרײלעכע מײַנסעס. ערשטנס, האָט דער ייִד געזאָגט, אַז עס הײבט זיך גאָר נישט אָן, גאָר נישטאָ קײן קאָמיטעט. דאָס הײסט, ס'איז דאָ אַ קאָמיטעט, עטליכע קאמיטעטן, נאר די לאנדאנער קאמיטעטן גיבן נישט אזוי גיך קיין געלט. אויב איר ווילט בייהילפיג זיין פון א לאנדאנער קאמיטעט, מוזט איר פריער זיך גוט אנלויפן, ברענגען פאפירן און עדות אז איר זענט אן אימיגראנט און פארט קיין אמעריקע. מחמת ס'זענען דא אסאך אימיגראנטן וואס זאגן נאר אז זיי פארן קיין אמעריקע. נאכדעם אז איר ברענגט שוין אלצדינג. קען מען אייך געבן נאר אויף צוריקוועגס, דאס הייסט איר זאלט פארן צוריק אהיים, מחמת די לאנדאנער קאמיטעטן האלטן נישט פון אמעריקע. דערהערט אזעלכע דיבורים איז מיין ברודער אלי' באלד געווארן אין כעס, איר ווייסט דאך אז ער איז א כעסן, און פיניע איז דאך אוודאי א היציגער פארשוין, האט ער אנגעהויבן צו פייערן אויף זיין לשון. וואס הייסט? ווי אזוי איז דאס מעגליך? ווי האבן זיי דאס רעכט אונז הייסן פארן צוריק? ווי שעמען זיי זיך נישט אין א לאנד פון ציוויליזאציע? שלאגט אים איבער דער איד פונעם מנין, האלט אפן די טיר און זאגט צו אים, רעד אהער, רעד אהין, אט האב איך אייך געגעבן אן אדרעס פון א קאמיטעט, פארט זיך דורך אליין צום קאמיטעט, וועט איר זען אז ס'איז אלל רייט. ארויסגעגאנגען פונעם יארצייט איז אונז נאכגעלאפן דער ריח פון די געפרייטע פיש. מיר אלע האבן געקלערט וועגן זיי, נאר רעדן האט קיינער נישט גערעדט פון זיי, אחוץ ברכה, זי האט זיי אנגעבענטשט א פולן קאפ. מיין מאמע קען עס נישט ליידן. וואס האסטו צו זיי? נעבעך ערליכע מענטשן זיצן אין אזא גיהנום. פון דעסוועגן אז עס קומט צו א יארצייט זוכט מען א מנין. ענטפערט איר ברכה, שוויגער, לאזן זיי אייך ברענען אינאיינעם מיט זייערע יארצייטן און מיט זייערע געפרייטע פיש. מען שטעלט אפ פרעמדע מענטשן, מען רופט זיי אריין צו זיך אין שטוב אריין, נעם גיב דעם קינד א שטיקל געפרייטע פיש, כאטש פון יוצא וועגן. דאס מיינט זי מיך. אט ערשט בין איך געווען ביים אידן א בר מצוה בחור'ל, איצט בין איך שוין געווארן ביי ברכה'ן א קינד. גוטע יארן אז ברכה נעמט זיך אן מיין קריוודע. מיר לאזן זיך אלע זאלבעזעקסט צום קאמיטעט. אן עצה האט דער איד אונז געגעבן, א דאנק אים, אז מיר זאלן נישט גיין צופוס, מיר זאלן זיך בעסער אויפזעצן אויפן טראמוויי און פארן גלייך. האט אבער דער לאנדאנער טראמוויי א טבע, ער האט פיינט זיך אפצושטעלן. וויפיל מען זאל צו אים נישט מאכן מיט די האנט, טוט ער זיך זיינס, ער לויפט. נאכלויפן אים וועט אייך נישט העלפן, איר וועט אים נישט כאפן. א גליק וואס איינער האט זיך אויף אונז דערבארעמט, און דווקא אן ענגלענדער מיט אפגעגאלטע וואנצעס. טאמער זעט איר א מענטשן מיט געגאלטע וואנצעס, זאלט איר וויסן ס'איז אן ענגלענדער. דער ענגלענדער האט געזען אז מיר מאכן מיט די הענט צו די טראמווייען, און די טראמווייען לויפן, האט ער אונז צוגעפירט צו א קלויסטער און האט אונז אנגעוויזן מיט די הענט אז דא זאלן מיר שטיין. כך הוה. עס האט נישט געדויערט קיין מינוט איז אנגעלאפן א טראמוויי און האט זיך אפגעשטעלט. זיינען מיר אלע אריין. איך און מיין ברודער אלי' און אונזער חבר פיניע און די מאמע און ברכה און טייבל. און מיר פארן. גייט צו דער קאנדוקטאר און הייסט זיך מען זאל נעמען בילעטן. שטעלט זיך ארויס פיניע און פרעגט אים וויפיל? זאגט אים דער קאנדוקטאר פייף. פרעגט אים פיניע נאכאמאל וויפיל? זאגט אים דער קאנדוקטאר ווידעראמאל שוין מיט כעס פייף.

צולאכט זיך פיניע, און אלי' רופט זיך אן צו דעם קאנדוקטאר, שוין אויך מיט כעס: פייף אליין! ווערט דער קאנדוקטאר מלא גזלן, טוט א צי ביי א שטריק, שטעלט אפ דעם טראמוויי, און ווארפט אונז ארויס מיט אזא רציחה, גלייך ווי מיר האבן אים געוואלט קוילן און צונעמען דאס רייזע-טאש מיטן געלט. צום סוף לאזט זיך אויס אז דאס וואס דער קאנדוקטאר האט געהייסן פייפן האט ער געמיינט פינף. נו, זאל נישט קומען א שריפה אויף לאנדאן! אזוי זאגט ברכה און מיר גייען אין קאמיטעט צופוס. אין לאנדאנער קאמיטעט איז פרייליך ווי אין אלע קאמיטעטן.

אָלרײַט, אַ טעאַטער מיט זײ. די מאַנצבילן גײען געגאָלט און די װײַבער טראָגן אַלע פּאַרוקן אױף די קעפּ. און נישט נאָר די װײַבער, אַפֿילו די מײדלעך טראָגן צוגעקלעפּטע האָר מיט געקרײַזלטע לאָקן, האָבן אַלע גרױסע צײן און זענען אַזױ מיאוס, אַז ס'שלאָגט צו דער גאַל.

פריער האבן מיר נישט פארשטאנען וואס דאס באטייט, איצט ווייסן מיר שוין. גיין אין בארבער שאפ הייסט אפשערן זיך און אפגאלן זיך. מאדנע באשעפענישן! אליין גייען זיי פארשמוצט ביזן האלז, פרעסן אינמיטן גאס געפרייטע פיש וואס לאזן זיך הערן פאר א מייל, און האבן פיינט האר.

וואס וועט דיר ארויסקומען אז ס'וועט ברענען? אזוי פרעגט ביי איר מיין ברודער אלי' און כאפט פון איר א מיעסן פסק. ברכה אז זי וויל, קאן זי. אמאל מאכט זי. אמאל מאכט זיך זאל זי אויך שווייגן נישט רעדן א ווארט צו קיינעם, און אמאל עפנט זיך אויף ביי איר א קוואל פון ווערטער, איז אדער פארשטעלן זיך די אויערן מיט וואטע אדער לויפן אין דער וועלט אריין. איך גיב אייך איבער אירע רייד ווארט ביי ווארט. וואס שטעלסטו זיך אזוי איין פאר דעם געבענטשטן לאנדאן מיטן שווארצן הימל,

אזא שטאט מוז ברענען! אזוי זאגט ברכה אין איין אטעם ווי די עשרת בני המן, און לאזט אויס מיט צונויפגעלייגטע הענט, לאנדאן! פארוואס ברענסטו נישט?

היינט געזעגענען מיר זיך אפ מיט דיר אויף שטענדיג. אזוי זאגט זי צו מיר שטיל, קוים וואס מען הערט, און קוקט אויף מיר מיט א מאדנע מין קוק, מיט אזא קוק וואס איך וועל אים אייביג ניט פארגעסן. וואס הייסט, זאג איך, דו געזעגנסט זיך אָפּ מיט מיר אויף שטענדיק? אַזוי מאַך איך צו איר און קוק אַראָפּ, זי זאָל ניט זען, ווי איך בין טויט. דאָס הייסט, זאָגט זי, איך פֿאָר אַוועק מאָרגן גאַנץ פֿרי. מיר וועלן זיך שוין מער קיין מאָל ניט זען.

לעת עתה זאגט זי זיצט ער נאך נאר אין גיכן שיקט מען אים אוועק. פארסטו הייסט עס זיך געזעגענען מיט אים אזוי זאג איך צו איר און מאך זיך תמ'עוואטע. ניין זאגט זי איך גיי אים נאך גלײַך אַהין. אַהין, זאָג איך, װער איז געװען דער אַהין? װי אַזױ הײסט דאָס אָרט? מע װײסט נאָך נישט אַקוראַט, זאָגט זי, װי אַזױ דאָס אָרט הײסט, נאָר װײַט איז דאָס, זײער װײַט, מיט סכּנת-נפֿשות. אַזױ זאָגט זי צו מיר, האָדל הײסט עס, און עס מאָלט זיך מיר אױסעט, אַז זי רעדט דאָס מיט גדלות, מיט גרױסקײט, גלײַך װי ער װאָלט דאָ אָפּגעטאָן עפּעס אַזעלכעס, װאָס עס קומט אים דערפֿאַר אַ מעדאַל פֿון אַ פּוד אײַזן. וואס ענטפערט מען איר, למשל, אויף אזא זאך? פאר אזא זאך נעמט א פאטער און בייזערט זיך אן אויף א קינד, שענקט א פאר פעטש, אדער ער בייטלט עס אויס אלע בייזע וויסטע חלומות. טעוויע איז אבער ניט קיין יידענע. איך גיי מיט דעם גאנג אז כעס איז עבודה זרה. רוף איך מיר אן צו איר מיט א פסוק ווי געווענטליך. איך זע ארויס, זאג איך, טאכטער מיינע, אז דו ביסט מקיים ווי אין דער הייליגער תורה שטייט געשריבן, על כן יעזב,

און זי, האָדל הײסט עס, פֿאַלט אױך נישט אַראָפּ בײַ זיך, ענטפֿערט מיר אָפּ על ראשון ראשון און שטיל, ניט געכאַפּט און באַטראַכט. טבֿיהס טעכטער קאָנען רעדן. און כאָטש איך האַלט דעם קאָפּ אַראָפּ און די אױגן צו, פֿון דעסטװעגן דאַכט זיך מיר, אז איך זע זי, האדלען הייסט עס, איך זע איר פנים איז פונקט ווי די לבנה בלאס און מאט, און דאס קול אירס מאלט זיך מיר אויס איז עפעס ווי פארדומפן, ציטערט. זאל איך איר א שטייגער פאלן אויפן האלז, בעטן, חלש'ן פאר איר זי זאל ניט פארן?

כמעט די גאנצע נאכט, מער געשוויגן ווי גערעדט, און דאס וואס מיר האבן גערעדט איז אויך געווען כמעט ווי ניט גערעדט, האלבע ווערטער. זי האט גערעדט און איך האב גערעדט. איך פרעג זי נאר איין זאך, וואו איז דאס געהערט געווארן? א מיידל זאל נעמען און חתונה האבן פאר א בחור צוליב דעם זי זאל אים קענען נאכגיין אין אלדי שווארץ יאר? ענטפערט זי מיר, מיט אים איז אלץ איינס אפילו אין אלדי שווארצע יאר. געב איך איר געווענטליך צו פארשטיין מיטן שכל ווי נאריש דאס איז. גיט זי מיר צו פארשטיין מיט איר שכל אז איך וועל דאס קיינמאל ניט פארשטיין. ברענג איך איר א משל מיט א הון, א קוואקע, וואס האט אויסגעזעסן קאטשקעלעך. די קאטשקעלעך האבן זיך נאר אויפגעכאפט אויף די פיסלעך, האבן זיי זיך געלאזט אויפן וואסער,

זאלן די קאטשקעלעך ניט שווימען? איר פארשטייט דיבורים? טביה'ס טאכטער רעדט ניט גלאט.
ווי א דיכטער איז שלום עליכם נישט זייער באקאנט, כאָטש אין פֿריִען פּעריאָד פֿון זײַן ליטעראַרישן שאַפֿן, אין די אַכציקער יאָרן פֿון פֿאָריקן יאָרהונדערט, האָט ער געשריבן און געדרוקט אַ היפּשע צאָל לידער. אָבער דאָ איז שלום-עליכם געוואָרן זײַן אייגענער שופֿט, און ער האָט אַרויסגעטראָגן אויף זיך אַ האַרבן אורטייל, אַז פּאָעזיע איז נישט זײַן זשאַנער.

איך האָב זיך מיט דער פּאָעזיע געזעגנט גאַנץ פֿײַן, דער לירע האָב איך געגעבן אַ גט. הגם שלום-עליכם פּסקנט אױף זיך, אַז ער איז אַ קנאַפּער פּאָעט, איז דאָך זײַן װיג-ליד שלאָף מײַן קינד זוכה געװען צו װערן אַ פֿאָלקסליד, און טױזנטער מאַמעס האָבן מיט דעם פֿאַרװיגט זײערע קינדער,